מאנטאג ויקהל, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת הרוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, ועורות אילם מאדמים, מען זאל אויכעט ברענגען הויט פון ווידערן רויט געפארבט, ועורות תחשים, און הויט פון דער מין בהמה וואס האט געהייסן תחש וואס איז נאר געווען צו יענע צייט,

דער תרגום, וכל חכימי לבא בכון ייתון ויעבדון ית כל די פקיד השם. שטייט אין מלכים א', קאפיטל ז', וכותרות, און די קרוינען, אשר על ראש העמודים, וואס איז געוועזן אויף די שפיץ פון די זוילן, מעשה שושן, געהאט אויפגעמאלן אויף זיך אזוי ווי צורות פון רויזן, באולם, טייטשט רשי, אזוי ווי אויף די ווענט פונעם אולם, ארבע אמות, אזוי איז געוועזן אויף די אונטערשטע פיר איילן פון די קרוין, די קרוין איז דאך געווען פינף אמות הויך האבן מיר נעכטן געלערנט, די אונטערשטע פיר אמות האט עס געהאט מעשה שושן, און אויף די אויבערשטע אמה איז געוועזן א קליינע קרוינדל איבער די אונטערשטע קרוין. זאגט דער תרגום, וקרונתון, די על ריש עמודיא, עובד שושנתא לקיט באולמא ארבע אמין. דער מצודות לערנט אביסל אנדערש פשט אין דעם פסוק, זאגט ער אשר על ראש העמודים זאגט ער די מעשה שושן, די גע געבלימטע ארבעט, דאס איז געוועזן אויף די אויבערפלאך פונעם קרוין, אויף די פלאכע שטח אויבן פונעם קרוין וואס דאס איז געוועזן אקעגן איבער דעם אולם, דער אולם ווערט דאך אנגערופן אזוי צוליב די כיפה די רינדעכיגע דאך וואס איז דארטן געווען, זאגט דער פסוק אז אויפן אויבערפלאך פון די כותרות דארט זאל מען מאכן מעשה שושן, און דאס איז געוועזן ארבע אמות ברייט ווייל די גאנצע זויל איז דאך געוועזן א רינדעכיגע זויל וואס די צענטער דערפון איז געוועזן פיר אמות אויף פיר אמות. איז אויכעט אויבן אויפן קרוין אויף א שטח פון פיר אמות האט מען געמאכט דעם מעשה שושן. זאגט דער פסוק וכותרות און די קרוינען על שני העמודים אויף די צוויי זוילן, גם ממעל אויכעט פון אויבן מלעומת הבטן אקעגן איבער דעם בויך. רשי איז מסביר אז די כותרות זענען געוועזן אזוי ווי צוויי שיסלעך איינס אויפן צווייטן איבערגעדרייט, דאס הייסט די אונטערשטע פיר אמה פון דעם קרוין איז געוועזן איין שיסל פון אונטן פון צוויי אמה און איבער דעם איבערגעדעקט אזוי ווי א צווייטע שיסל פון נאך צוויי אמה, און די בײַכל דערפֿון, דאָס וואָס דער פּסוק זאָגט דאָ הבטן, די צענטער, דאָרט וואו ס'איז זיך צוזאַמגעקומען די צוויי שיסלעך אַזוי ווי, דאָרט איז געווען דער ברייטסטער חלק פֿון די כתר, דאָס ווערט אָנגערופֿן. די בטן. זאָגט יעצט דער פּסוק, אַז ס'איז געוועזן נאָך אַ קרוינדל, די אויבערשטע אמה,

והרמונים, די מילגרוימען וואס האבן דאס ארום גענומען וואס מען האט נעכטן געלערנט אז ס'איז געוועזן צוויי שורות פון מילגרוימען, מאתים, צוויי הונדערט מילגרוימען אויף יעדע פון די קרוינען, טורים, צוויי שורות, סביב ארום, על הכותרת השנית אויפן צווייטן קרוין, און הוא הדין אויפן ערשטן קרוין, יעדע פון די קרוינען האט געהאט צוויי שורות פון מילגרוימען,

זאל נישט מיינען אז פונקט ווי דער זויל אליין איז געוועזן הויל פון אינעווייניג, אזוי ווי מ'האט נעכטן געזאגט אז די ווענט פון די עמודים ארום איז געווען פיר פינגער דיק, אבער פון אינעווייניג פון די מיט איז עס געווען ליידיג, קען מען דאך מיינען אז אויכעט די כותרות פון אויבן זענען נאר געווען אויף ארום און ארום, אבער עס האט נישט געהאט קיין דאך. זאגט דער פסוק, ניין, דער קיסר איז על שניו עמודים גם ממעל אויכעט פון אויבן מלעומת הבטן קעגן איבער דעם בויך פון די עמודים, ס'הייסט די עמודים זענען טאקע געווען הויל אבער קעגן איבער איז געוועזן די כותרות אויבן האבן געהאט א דאך אשר לעבר השבכה וואס דארט האט מען געהאט דעם שבכה אויף דעם דעכל איז דאך געשטאנען נעכטן די פסוקים האבן געמאכט אזעלכע נעצן, מ'האט געמאכט פון לולבי דקלים צורות. און אויף דעם האט מען ארויף געלייגט די מעשה שושן וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק. זאגט די פסוק ויקם את העמודים לאולם ההיכל, מען האט אויפגעשטעלט די זוילן ביים אריינגאנג צום אולם וואס דאס איז פארן היכל, ויקם און ער האט אויפגעשטעלט את העמוד הימני דעם רעכטן זויל וואס איז געווען אויף דרום זייט פון די אולם, ויקרא את שמו יכין און ער האט אים אנגערופן מיטן נאמען יכין, זאגט דער רד"ק דאס איז געוועזן א רמז אויף א גוטן מזל אז די בית המקדש זאל זיין נכון, ס'זאל בלייבן שטיין אויף אייביג, ויקם את העמוד השמאלי, און נאכדעם האט ער אויפגעשטעלט דעם לינקן זויל אויף צפון זייט, ויקרא את שמו בועז, זאגט דער רד"ק דאס איז צוויי ווערטער בו עז, אז אין דעם בית המקדש זאל זיין א שטארקייט פאר די אידן.

אז די אויבערשטע האלבע אייל פונעם זויל, די זוילן זענען דאך געווען אכצן אמה הויעך, די ערשטע זיבעצן א האלב אמה זענען געווען די ווענט פיר פינגער דיק, אבער די אויבערשטע האלבע אמה איז געווען זייער דין, ממש ווי א בלום, דאס איז די פשט ועל ראש העמודים זאל זיין ווי א מעשה שושן. דער מצודות לערנט אז ער רעדט דא ווייטער פון די פריערדיגע מעשה שושן וואס איז געשטאנען אינעם ערשטן פסוק וואס מען האט היינט געלערנט, וואס דאס מיינט אז אויפן קעפל, אויפן דאך פון די כותרות זאל מען לייגן צורות פון רויזן, און ער זאגט אז פאר דעם הייסט א רויז שושן, שושנה, ווייל ס'האט זעקס בלעטלעך, מלשון שש. אין די פסוק דא קומט מען לאזן הערן ווען האט מען ארויפגעלייגט די שיינע צורה פון די מעשה שושן, ווען ס'איז שוין געשטאנען די עמודים, ועל ראש העמודים, ווען ס'איז שוין געשטאנען אויפגעשטעלט און ס'האט שוין געהאט דעם קעפל, דעמאלטס האט מען ארויפגעלייגט די שיינע צורה פון מעשה שושן, ותתום מלאכת העמודים, און ס'האט זיך געענדיגט מיט דעם די ארבעט פון די זוילן. זאגט דער תרגום, ועל ריש עמודיא עובד שושנתא ושלימת עיבידת עמודיא. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י ט, עד בליעל, דער בייזוויליגער שלעכטער עדות, יליץ משפט. רש י זאגט, ער וועט ארויפברענגען אויף זיך א משפט פון שטראפן, יסורים און מיתה, וואס דער אייבערשטער וועט אים באשטראפן צוליב זיין פאלשע עדות. דער אבן עזרא זאגט, דער עד בליעל, ער אליין טענה'ט אז ער זאגט דעם אמת, יליץ משפט, ער זאגט אויף זיך אז דאס איז דער משפט, דאס איז די גערעכטיקייט. נאך א פשט זאגט דער אבן עזרא יליץ משפט, ער שפעט אפ, ער מאכט ליצנות פון די משפט מיט דעם וואס ער זאגט זיינע פאלשע עדות. און דער מצודות טייטשט, וויבאלד דער עד בליעל זאגט דאך פאלשע זאכן, האט ער מורא אז מען וועט אים נישט גלייבן, זאגט ער עס מיט א מליצה, מיט א זאפטיגע שפראך, ער זוכט זיך די בעסטע און די שענסטע אויסדרוקן אזוי אז מען זאל אננעמען זיינע רייד. זאגט אבער דער פסוק פי רשעים יבלע און די מויל פון די רשעים עס וועט זיי פארשלינגען די שלעכט די אומרעכט וואס זיי ווילן טון דאס וועט זיי פארשלינגען איז די מצודות זאגט לויט ווי ער האט געזאגט אז דער עד בליעל פרובירט ארויסצוברענגען זיינע עדות'שאפט מיט שיינע ווערטער, זאגט ער אלע ווערטער פון ארום און ארום פון די מעשה זאגט ער זייער שיין, און אינמיטן געט ער אזא פארשלינג די שלעכטע חלק וואס ער וויל ארויסברענגען כאילו ער איז סתם א מסיח לפי תומו כאילו נישט דאס מיינט ער, אבער זיין ענדע ציל איז דאך יא אז מען זאל יענעם פאר'משפט'ן, דעם אומשולדיגן מענטש וויל ער דא אריינדרייען אין א פאלשע מעשה,

זאגט די פסוק נכונו ללצים שפטים, ס'איז אנגעגרייט משפטים און יסורים פאר די ליצים, רש י זאגט ווען איינער איז עוסק אין לשון הרע איז אנגעגרייט אויף אים קרעץ, ומהלומות לגו כסילים, ס'איז צוגעגרייט קלעפ פאר די קערפער פון די נאראנים, זיי פירן זיך נישט אויף שיין צווישן מענטשן, זיי מאכן אן קריגערייען, זיי זענען אליין די גורם אז מענטשן זאלן זיך באקלאפן די ביינער, ממילא איז צוגעגרייט קלעפ פאר זייער קערפער. זאגט די תרגום, מתקנין לממיקני דיני, ומחותא לגושמיהון דסכלי. הייבט זיך אן משלי קאפיטל כ, לץ היין, א מענטש וואס ער איז אריינגעטון אין וויין, דער איז עוסק אין ליצנות, הומה שכר, דער וואס איז אריינגעטוהן אין אלטע וויין, דער טוט כסדר ברומען און רעדן נארישקייטן, אדער ער פארלאנגט מיט זיין מויל אז מען זאל אים געבן נאך וויין, וכל שוגה בו, יעדער איינער וואס ווערט פארדרייט פון וויין, לא יחכם, וועט נישט קלוג ווערן, מען קען נישט קונה זיין חכמה ווען מען איז פארשיכורט פון וויין. די גרא טייטש וכל שוגה בו גייט ארויף אויף לץ היין, דער וואס טרינקט וויין ווערט דאך א לץ, איינער וואס איז עוסק אין ליצנות קען נישט זוכה זיין צו חכמת התורה, ווי די חזל זאגן אז די תורה איז צוגעגליכן צו אויל, יביע שמן רוקח, פונקט ווי אויל וואס ליגט אין א כלי, אז מען גיסט אריין א טראפ וואסער אין די כלי, גייט אנשטאטס דעם ארויס די אויל פון די כלי, די זעלבע זאך, א מענטש וואס ער איז אנגעפילט מיט תורה, אויב ס'גייט אריין אין אים אביסל ליצנות, פארלירט ער אנשטאטס דעם אסאך פון די תורה. זאגט די תרגום,

מתעברו איז דער וואס רעגט אויף דעם קעניג, חוטא נפשו, דער טוט פארמינערן זיין זעהל, דער מענטש איז זיך אליין שולדיג אויף דעם וואס דער קעניג וועט אים פאר'משפט'ן אלס מורד במלכות און ער קען אים אפילו לאזן הרג'ענען. זאגט רבינו יונה, און דער מענטש איז זיך אליין שולדיג, ער קען נישט זאגן, איך האב נישט געוואוסט אז דער קעניג גייט זיך אויפרעגן, איך האב געמיינט אז איך זאג גוט. ס'גייט נישט אזוי, א מענטש וואס שטייט פאר'ן קעניג דארף אויסרעכענען יעדעס ווארט און יעדע זאך וואס ער טוט דארף זיין געוואויגן און געמאסטן, און אז טאמער ס'וועט זיך נישט אויסארבעטן און דער קעניג וועט זיך עפעס אויפרעגן אויף דעם, איז ער אליין שולדיג. און ער זאגט אז דאס איז א המשך מיט דעם פריערדיגן פסוק, א מענטש וואס טרינקט זיך אן מיט וויין, זאל נישט שטיין פאר א קעניג, ווייל ער קען זיך פאררעדן, און אז מ'וועט זיך פאררעדן, וועט עס נישט טויגן. און חזל זאגן טאקע, פון דא לערנט מען ארויס, אז איינער וואס האט געטרונקען וויין זאל נישט דאווענען, און דער שיעור דערפון איז טאקע, מ'זעט צו ער קען זיך שטעלן רעדן פאר א קעניג, אויב קען ער שוין נישט רעדן פאר א קעניג בשר ודם, טאר ער שוין נישט דאווענען אויך נישט. זאגט דער תרגום נהם היך אריא אימתא דמלכא ומאן דמחמת ליה חטי על נפשיה. זאגט די משנה אין מסכת שבת פרק כב, חבית שנשברה, א פעסל פון וויין צו פון אויל צו פון האניג וואס האט זיך צעבראכן אין שבת, מצילין הימנה מזון שלש סעודות, האט מען מתיר געווען אז מען מעג גיין ברענגען כלים ארויסצונעמען פון דא שפייז וואס איך דארף האבן אויף דריי סעודות, אבער נישט מער. פארוואס? ווייל אויב כ'וועל אים מתיר זיין צו נעמען מער, זאגט די גמרא, האב איך מורא אז ער וועט ברענגען כלים פון די רשות הרבים אויך, מ'טאר דאך נישט טראגן אום שבת. אינטערסאנט אז די רמ"א אין סימן של"ה זאגט דעם טעם, ווייל אויב כ'וועל אים מתיר זיין צו נעמען מער, וועט ער, מחמת גרויס דערשראקנקייט און צוטומלטקייט, ער וויל נישט פארלירן דאס וויין דא, וועט ער גיין פאררעכטן די כלים, און דער מגן אברהם שטעלט זיך אויף דעם אז לכאורה זאגט ער א צווייטע טעם ווי ס'שטייט אין די גמרא. זאגט ער ס'קען זיין די סיבה דערצו ווייל אין די צייטן פון די גמרא איז געווען א רשות הרבים דאורייתא האט מען געדארפט גוזר זיין אויף דעם. אבער היינטיגע צייטן איז נישטא קיין רשות הרבים דאורייתא, פארדעם איז נישטא די חשש מ'וואלט נישט געמאכט א גזירה אז ער וועט גיין ברענגען כלים פון די רשות הרבים, האט מען געמוזט זאגן א נייע טעם אז ער וועט גיין פאררעכטן די כלים. שטעלט זיך די מחצית השקל פארוואס דעמאלטס האט די גמרא נישט געזאגט דעם טעם אז מען וועט פאררעכטן די כלים, ברענגט ער פון תוס' שבת פון אנדערע אז די אמאליגע חביות'ן זענען געווען געמאכט פון שארבן, געווען זייער שווער צו פאררעכטן, ממילא עס איז נישט געווען קיין חשש אז מען גייט עס פאררעכטן. היינטיגע פעסלעך וואס איז געמאכט פון האלץ איז יא דא א חשש אז אויב מען וועט אים לאזן ראטעווען מער ווי דריי סעודות איז מתוך בהיליתו ער איז אזוי צוטומלט וועט ער גיין עס פאררעכטן. דער ברטנורא שמועסט דא אויס אז אויב מען ראטעוועט מיט איין כלי מעג מען יא ראטעווען מער ווי דריי סעודות, דאס וואס עס שטייט דא אז מען מעג ראטעווען נאר דריי סעודות, דאס איז ווען מען ראטעוועט מיט מערערע כלים. זאגט די משנה ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ער קען אויך זאגן פאר זיינע חברים אנדערע מענטשן קומטס און ראטעוועטס ארויס פאר ענקערט וועגן דריי סעודות פון דעם צובראכענעם פעסל ובלבד שלא יספוג דאס טאר ער נישט טון, נעמען א ספאנדזש און אויפזאפן די וויין, אפילו אויב די ספאנדזש האט א בית אחיזה, וואס ס'איז נישט דא דא קיין פסיק רישא אז ער גייט קוועטשן, ער כאפט עס אן מיטן הענטל, מיטן לעדערנעם הענטל און ער דרוקט נישט, אבער ס'איז אלץ א מעשה חול, אפילו ער וועט עס לאזן אליין אריינטריפן פון זיך אליין אין א כלי, ס'איז אבער א עובדין דחול און מ'טאר דאס נישט טון. נאך מער, זאגט די ברטנורא, מ'טאר אפילו נישט נעמען מיט די הענט, אויפזאפן מיט די הענט אויל אדער האניג, וואס דאס כאפט זיך אן אויף די הענט און נאכדעם ווישט מען עס אריין אין די כלי, דאס טאר מען אויך נישט ווייל דאס איז א מעשה חול, מען מעג נאר נעמען אנדערע כלים און מיט די אנדערע כלים אויפשעפן. זאגט די משנה, אין סוחטין את הפירות, שבת קודש טאר מען נישט אויסדרוקן קיין פרוכטל להוציא מהן משקין, ארויסצונעמען געטראנקען, דאס הייסט מפרק, ס'א תולדה פון דש, ואם יצאו מעצמן, אפילו אויב ס'איז פון זיך אליין ארויסגערינען זאפט פון א פרוכט, אסורין, איז עס אסור. רבי יהודה אומר, ס'ווענדט זיך אויף וועלכע צוועק איך האב דא געהאט די פרוכט, אם לאוכלין, אויב די פירות זענען געווען אנגעגרייט צום עסן, היוצא מהן מותר, אויב ס'קומט ארויס א זאפט דערפון, מעג מען עס טרינקען, כ'האב נישט מורא אז דער מענטש וועט גיין קוועטשן, ווייל ער האלט דאך דא די פירות נישט צום טרינקען, ער דארף עס צום עסן. ואם למשקין, אויב די פירות זענען געשטאנען דא ווייל איך וויל עס טרינקען, היוצא מהן אסור, איז אויך דער זאפט וואס איז פון זיך אליין גערונען אסור צו טרינקען, ווייל כ'האב מורא געהאט אז ער גייט קוועטשן. שמועסט די גמרא אויס, אויב די פירות זענען טרויבן אדער איילבירטן, זאכן וואס די גאנצע וועלט איז געוואוינט צו קוועטשן, איז רבי יהודה מודה צו די חכמים אז אפילו יעצט שטייט עס אויף צום עסן, אויב ס'רינט ארויס פון זיך אליין וועט ער זיך באראטן און בארעכענען און ער וועט עס יא צעדריקן, אזוי ווי די סדר פון די וועלט איז אז די זאכן צעדריקט מען. אויב דאס איז שאר פירות, זאכן וואס זענען בכלל נישט געמאכט צו דריקן, זענען די חכמים מודה צו רבי יהודה אז וויבאלד ס'שטייט צום עסן, אפילו ס'קומט ארויס א זאפט דערפון, מעג מען עס טרינקען. די מחלוקה פון די חכמים מיט רבי יהודה איז אויף תותים ורימונים, מילגרוימען און תותים, וואס די צוויי זאכן איז דא מענטשן וואס קוועטשן עס אויס, און ס'דא מענטשן וואס קוועטשן עס נישט אויס. די חכמים האבן געהאלטן אז דאס האט א דין אזוי ווי זיתים וענבים, און רבי יהודה האט געהאלטן אז ס'האט א דין ווי שאר פירות אז ס'ווענדט זיך צו ס'שטייט אויף צום עסן אדער צום טרינקען זאגט די משנה חלות דבש אזעלכע ברויטן וואס איז געמאכט פון וואקס און האניג ס'זעט אויס ווי א חלה שריסקן מערב שבת ער האט עס ארויסגענומען פון דעם בינשטאק און ער האט עס שוין צעדריקט פון פאר שבת און ס'רינט שוין פון זיך אליין מ'דארף עס שוין נישט קוועטשן ויצאו מעצמן, און יעצט אום שבת רינט ווייטער ארויס האניג פון די חלות דבש, אסורים טאר מען נישט הנאה האבן שבת פון די האניג ווייל כ'האב נאך אלץ מורא לויטן תנא קמא אז מ'וועט גיין קוועטשן, ר' אלעזר מתיר, ווייל ר' אלעזר האט געהאלטן איינמאל מ'האט עס שוין צעדריקט פון פאר שבת גייט מען עס שוין נישט קוועטשן מער אום שבת. משנה ב'. כל שבא בחמין מערב שבת, יעדע זאך וואס איז שוין געווען אפגעקאכט מיט הייס וואסער, איז געווען געהעריג אפגעקאכט פון פאר שבת, שורין אותו בחמין בשבת, מעג מען עס שבת ווייקען אפילו אין א כלי ראשון, ווייל ס'איז אין בישול אחר בישול, מען רעדט דא אז ס'איז געווען אפגעקאכט פאר שבת, ס'איז געווארן אביסל פארהארטעוועט, מען קען עס נישט עסן, וויל ער עס נאכאמאל ווייקען אין א כלי ראשון, מעג ער דאס טוהן אום שבת. אבער וכל שלא בא בחמין מערב שבת, יעדע זאך וואס איז נאך נישט געווען אפגעקאכט פון ערב שבת, מדיחין אותו בחמין בשבת, מעג מען שבת נאר אפשווענקען מיט ווארעמע וואסער, איז דא צוויי וועגן אין די ראשונים מיט וואס מען מעג עס אפשווענקען, דער רשב"א האט געהאלטן אז עירוי אפילו פון א כלי ראשון האט א דין ווי א כלי שני, ממילא האט ער געהאלטן אז מדיחין אותו בחמין בשבת מיינט מען מעג עס שווענקען אפילו מיט א כלי ראשון. אבער איינווייקען אין א כלי ראשון טאר מען נישט, ווייל דעמאלט הייסט עס א כלי ראשון און ס'קאכט. רבינו תם האט אבער געהאלטן אז עירוי האט אויך א דין ווי א קיילערישן, און דאס וואס ס'שטייט מדיחן אותו בחמין בשבת העט מיינען אז מ'מעג עס אפשווענקען נאר מיט וואסער פון א כלי שני. און דאס וואס עס שטייט אז מען טאר עס נישט ווייקען אום שבת, ווייל הגם ס'איז א כלי שני און כלי שני קאכט נישט, האט מען דאך גוזר געווען ס'איז מחזי כמבשל ווייל איינער זאל אריינלייגן א אומגעקאכטע זאך אין א כלי שני, זעט עס אויס ווי ער קאכט, האט מען נישט געלאזט דאס טון אום שבת, מען מעג עס נאר אפשווענקען מיט א כלי שני. חוץ, מן המליח הישן, א אלטע געזאלצענע פישל וואס איז שוין לאנג געזאלצן, אויב איך זאל עס אפשווענקען מיט די וואסער דעמאלטס ווערט די גמר מלאכה, דעמאלטס ווערט עס ראוי לאכילה, טאר מען דאס נישט טון אין שבת, סתם אפשווענקען טאר מען עס אויכעט נישט, ודגים מליחים קטנים, וקוליס האיספנין, דאס איז א מין פישל וואס דרייט זיך אין די געגנט פון איספאניע, שפאניע, וואס דאס האט זייער א דינע הויט, און אז מען זאל עס אנגיסן מיט הייס וואסער ווערט עס גלייך אפגעקאכט, דאס טאר מען נישט אפשווענקען אום שבת אויכעט נישט מיט ווארעם וואסער שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, דאס אפשווענקען ווען דאס איז שוין די גמר מלאכה, טאר מען דאס נישט טון אום שבת. משנה ג' שובר אדם את החביות לאכול הימנו גרוגרות אונז ווייסן מיר כל המקלקלין פטורין אז א מענטש צוברעכט עפעס אין שבת איז עס פטור אבל אסור און אויב ער צוברעכט עס פאר א צורך שבת ער וויל ארויסנעמען אן עסנווארג ער וויל צוקומען צו די גרוגרות מעג ער נעמען א מעסער צו א שווערד און געבן א האק אפ דעם פעסל אז ס'זאל זיך אויפמאכן ער זאל קענען ארויסנעמען די גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי ער טאר נאר נישט אינזין האבן און אויסרעכענען אז ס'זאל ווערן דערפון א שיינע עפענונג און מאכן דאס פאר א כלי. ואין נוקבים מגופה של חבית דברי ר' יהודה. ר' יהודה האט געהאלטן מען טאר נישט מאכן א לאך פון אויבן אויף א פעסל פון א חבית. וחכמים מתירים האבן זיי געהאלטן אז ס'איז נישט קיין סדר פון מענטשן צו עפענען א לעכל אויף די דעקל פון א פעסל, מען וויל נישט ס'זאל אריינפאלן שמוץ וכדומה, מאכט מען קיינמאל נישט קיין עפענונג פון אויבן, און אז מען עפענט א לעכל פון אויבן, דאס איז נישט קיין מעשה חול, און מען מעג דאס טוען אום שבת. ולא יקבנה מצידה. דאס איז אבער יעדער מודה אז אויף די זייט פונעם דעקל זאל מען נישט מאכן קיין לאך. ואם היתה נקובה, אויב ס'איז געווען געלעכערט שוין, לא יתן עליה שעוה, זאל מען נישט ארויף לייגן אויף דעם וואקס, מפני שהוא ממרח, ער גלאטיגט עס אויס, און מירוח ממחק, דאס איז איינע פון די אבות מלאכות. אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבי יוחנן בן זכאי בערב, ווען רבי יוחנן בן זכאי איז געווען אין דער שטאט ערב איז געקומען צו אים אזא מין מעשה, ואמר חוששני לו מחטאת, איך האב מורא אז ס'קען דא צוקומען צו א איסור חטאת, אז מען לייגט ארויף שעוה אויף א לאך פון א פעסל קען מען צוקומען דאס אויסצוגלעטיגן, און אז מען שמירט עס אויס און מען גלאטיגט עס אויס איז דאך דא דא א אב מלאכה וואס איז א חיוב חטאת. משנה ד' נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמור. אינעווייניג, אונטערערדיש, איז דאך אלץ אביסל קיהלער, וויל ער אז דאס עסנווארג זאל נישט פארשטינקען ווערן, ער וויל עס אראפלאזן אינעם גריב, מעג מען דאס טוען אום שבת, און איך האב נישט מורא אז ער וועט גיין משווה זיין די גומות, אויב די ערד איז נישט גלאט וועט ער גיין אויסגלעטיגן דעם ערד אז די פעסל, די עסן זאל קענען ליגן גראד, איך האב נישט מורא אויף דעם. זאגט די משנה ואת המים היפים ברעים, מען מעג נעמען א קריגל פון פיינע וואסער וואס מען קען טרינקען, און אריינלייגן אין א גרויסע מקווה פון פארזאמלטע וואסער, שמוציגע וואסער, בשביל שיצננו אז ס'זאל ווערן קאלט, די מים היפים זאל ווערן אביסל אפגעקילט, זאלסט קענען טרינקען, און באמת דאס איז נישט קיין חידוש, ס'איז א פשוט'ע הלכה, די חידוש איז דאס וואס ער זאגט ווייטער, ואת הצונן, מען מעג נעמען א קאלטע קריגל וואסער און אראפשטעלן בחמין, די גמרא זאגט אז דאס מיינט אראפשטעלן אקעגן די זון, בשביל שיחמו אז ס'זאל ווערן אביסל אנגעווארעמט, און איך האב נישט גוזר געווען אז אויב איך וועל אים לאזן דאס טון וועט ער עס אויך גייען איינהילן אין קוילן. זאגט די משנה מי שנשרו כליו בדרך במים א מענטש איז געגאנגען אונטערוועגנס און זיינע בגדים זענען אריינגעפאלן אין וואסער מהלך בהם מעג ער ווייטער גיין מיט דעם אפילו עס איז נאס ואינו חושש און ער איז נישט חושש איז די ברטנורא זאגט ער איז נישט חושש אז מענטשן וועלן אים חושד זיין אז ער האט עס אויסגעוואשן אום שבת און די תוס' יום טוב שטעלט זיך פארוואס זאל מען נישט חושש זיין אז ער וועט עס אויסקוועטשן זעהן מיר דאך שפעטער אין משנה ה אז מען טאר נישט אהיימקומען מיט א נאסע האנטוך ווייל מען האט מורא אז מען וועט עס אויסדרוקן. זאגט תוס' יום טוב, ס'איז זייער א פשוט'ע חילוק, א האנטוך קען מען זיך באגיין אן דעם, זאל מען עס לאזן אין מקווה, זאל מען עס נישט אהיים ברענגען, אבער וועש איז כבוד הבריות, מען קען נישט אויסטון די בגדים אין גאס, אפילו עס איז באנעצט געווארן, מעג מען ווייטער גיין מיט דעם און איך האב נישט מורא אז מען גייט עס קוועטשן. הגיע לחצר החיצונה אויב ער איז אנגעקומען צו די אויסווענדיגסטע הויף, וואס דאס איז שוין א מקום המשתמר נעבן זיין שטאט, שוטחן בחמה, מעג ער עס אויסשפרייטן אויף די זון אז ס'זאל זיך טרוקענען, אבער לא כנגד העם, נישט אויף א אפענע פלאץ ווי מענטשן קענען זען, און להלכה זאגט די ברטנורא איז כל דבר שאסרו חכמים צוליב מראית עין איז אפילו בחדרי חדרים אסור, ממילא טאר מען עס נישט אויסשפרייטן אפילו אויף א באהאלטענע פלאץ אקעגן דעם זון. משנה ה, הרוחץ ווען איינער וואשט זיך אום שבת במי מערה אין אנגעווארעמטע הייל וואסער ובמי טבריה, די גמרא זאגט אז פאר דעם שטייט דא מי טבריה צוצוגלייכן אז די מי מערה רעדט מען אויך פון ווארעמע וואסער אזוי ווי די מי טבריה איז דאך נאטירליך ווארעם ס'איז נאך געבליבן פונעם מבול און פאר דעם שטייט טאקע אין די משנה נאר הרוחץ וואס דאס איז א לשון דיעבד ווייל לכתחילה טאר מען זיך נישט וואשן שבת מיט ווארעם ונסתפג און ער האט זיך אפגעווישט. אפילו בעשר אלונטיות אפילו ער האט גענוצט צען באזונדערע האנטוכער וואס יעדע האנטוך איז נישט געווארן אזוי נאס לא יביאם בידו טאר מען עס נישט ברענגען מיט די האנט ווייל כ'האב מורא געהאט אז ער גייט עס קוועטשן אבל עשרה בני אדם, צען מענטשן וואס זיי גייען אינאיינעם, וועלן זיי זיך דערמאנען איינער דעם צווייטן אז מען טאר עס נישט קוועטשן. מסתפגין מעגן זיי זיך אלע אפווישן באלונטית אחת אפילו מיטן זעלבן האנטוך, פניהם ידיהם ורגליהם, זאגט די ברטנורא דאס איז סתם א אורחא דמילתא, זעט אויס אז מען פלעגט זיך נישט אינגאנצן אפווישן נאר פניהם ידיהם ורגליהם. אפילו ס'ווערט אינגאנצן דורכגעווייקט די האנטוך, ומביאין אותה בידן מעג מען זיך עס אהיימברענגן מיט די הענט, ווייל מ'וועט זיך דערמאנען איינער דעם צווייטן אז מ'טאר דאס נישט אויסקוועטשן. להלכה זאגט די ברטנורא, מעג אפילו איין מענטש אויכעט אהיימברענגען זיין האנטוך, און מ'האט נישט מורא אז ער גייט עס אויסקוועטשן. משנה ו', סכין, מען מעג זיך אנשמירן שבת מיט אויל, וממשמשין בבני מעיים, מען מעג מיט די הענט זיך ארומטאפן אויפן קערפער זיך מהנה צו זיין, אבל לא מתעמלין, מען טאר אבער נישט רייבן מיט כח, ווייל דאס איז שוין א עובדא דחול, אדער ווי דער רמב"ם לערנט, מען טאר נישט טון קיין עקסערסייז, גיין ארומלויפן און טון אנדערע זאכן ביז מען זאל שוויצן, וואס דאס איז א ענין פון א רפואה, און אויף אלע סארטן רפואות האט מען גוזר געווען אין שבת משום שחיקת סממנים. ולא מתגרדין, מען טאר זיך נישט לאזן קראצן, ווייל דאס איז אויכעט א עובדא דחול. זאגט די משנה אין יורדין לקרדימה, מען טאר נישט שבת גיין אויף א פלאץ וואס רופט זיך קרדימה, ברטנורא ברענגט צוויי פשטים, אדער איז דאס א טאל מיט וואסער וואס די ליים פון די ערד איז זייער קלעבעדיג און א מענטש קען דארטן פארכאפט ווערן און מען דארף צוקומען צו הילף פון אנדערע מענטשן אז מען זאל אים ארויסשלעפן, נאך א פשט אז ס'איז זייער גליטשיג און ס'איז זייער שכיח אז מען זאל אראפפאלן דארטן און די בגדים וועלן נאס ווערן, ממילא איז דא א חשש פון סחיטה פאר דעם זאל מען בכלל נישט אהינגיין. ואין עושין אפיקטויזין, מען טאר נישט ארייננעמען א סם וואס דאס זאל מאכן אז מען זאל אויסברעכן דאס עסן.

אז נאר א משקה וואס ס'מאכט ברעכן טאר מען נישט נעמען, אבער מיט די פינגער מעג מען זיך יא מאכן ברעכן, ער זאגט אויך אז טאמער א מענטש איז בצער און ער ס'וועט אים בעסער ווערן טאמער ער וועט אויסברעכן, מעג מען אפילו דורך א משקה. רש"י אין מסכת סוכה דף מ עמוד ב' זאגט א אנדערע נוטריקון אויף אפיקטויזין, ער זאגט אז ס'איז אזוי ווי אפיק טפי זון, איבעריגע עסן, א מענטש האט זיך אנגעגעסן און ער וויל עס צוריק ארויסגעבן, נעמט מען אריין דעם ברעכמיטל וואס דאס מאכט אז ס'זאל צוריק ארויסקומען. זאגט די משנה ואין מעצבין את הקטן, מען טאר נישט א קליין קינד אויסארבעטן די ביינער אז ס'זאל זיך שטעלן אלעס אין פלאץ, רעדט מען אבער נאר נאכן געבורט, אויב מען רעדט אויב די קינד איז היינט געבוירן געווארן דעמאלטס מעג מען יא, א צייט שפעטער דעמאלטס טאר מען נישט, ס'זעט אויס ווי בונה, ס'זעט אויס ווי מען שטעלט דעם קינד אין פלאץ, מען בויט אים אויף דעם קערפער. ואין מחזירין את השבר, א ביין האט זיך צעבראכן, טאר מען עס נישט צוריק אריינשטעלן אין פלאץ, ברטנורא זאגט אז די הלכה בלייבט נישט אזוי מען מעג יא צוריק שטעלן א בראך מי שנפרקה ידו ורגלו עס האט זיך ארויס געגליטשט איינע פון די ביינער פון די הענט אדער די פיס איז ארויס געגאנגען פון פלאץ לא יטרפם בצונן זאל מען עס נישט שטארק אפשווענקען מיט קאלט וואסער וואס דאס קוקט אויס ווי א רפואה אז עס זאל צוריק אריין גיין אין פלאץ אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא מען מעג זיך סתם אזוי וואשן מיט קאלט וואסער און אז מען ווערט אויסגעהיילט ווערט מען אויסגעהיילט. זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף ק מ ה עמוד ב', יתיב רב חייא בר אבא ורב אסי קמיה דרב יוחנן, ויתיב רב יוחנן וקא מנמנם, רב יוחנן האט געדרימלט. אמר ליה רב חייא בר אבא לרב אסי, די צוויי תלמידים האבן זיך גערעדט צווישן זיך, מפני מה עופות שבבבל שמנים, פארוואס די פייגלעך וואס דרייען זיך אין בבל זענען זייער פעט? אמר ליה האט אים רבי אסי געענטפערט, כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן, דו מיינסט אז דאס איז פעט, קום צו מיר, קום מיט מיר צו דעם מדבר אין עזה, וואס דאס איז אין ארץ ישראל, וועל איך דיר ווייזן אז ס'איז דא נאך פעטערע, אפילו אין ארץ ישראל. האט ער אים ווייטער געפרעגט רבי חייא בר אבא, מפני מה מועדים שבבבל שמחים, פארוואס די ימים טובים פון בבל זענען זייער זייער פרייליך, זענען מער פרייליך ווי די ארץ ישראל'דיגע ימים טובים? האט ער אים געענטפערט, מפני שהם עניים, ווייל זיי זענען ארעם, זיי האבן קיינמאל נישט קיין גוטן טאג, זיי האבן קיינמאל נישט קיין פלייש און קיין וויין, א יום טוב האבן זיי אלע גוטע זאכן, פרייען זיי זיך אסאך מער ווי די ארץ ישראל'דיגע. האט רבי חייא בר אבא ווייטער געפרעגט, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, די תלמידי חכמים וואס וואוינען אין בבל גייען עפעס שענערע בגדים ווי די תלמידי חכמים פון ארץ ישראל? האט אים רבי אסי געענטפערט לפי שאינן בני תורה זיי זענען נישט אזעלכע בני תורה האבן זיי נישט דעם כח התורה מיט וואס מען זאל זיי מכבד זיין דארפן זיי זיך אנטון שענער ווי אנדערע אז מען זאל זיי מכבד זיין צוליב זייערע בגדים רבי אלעזר משה האראוויץ אין די הגהה זאגט אז דער פשט איז אז די תלמידי חכמים פון בבל זענען אפשר געווען די זעלבע תלמידי חכמים פון ארץ ישראל נאר די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין בבל זענען האבן נישט אנערקענט די חשיבות פון די תורה, זיי האבן נישט גענוג מכבד געווען די תלמידי חכמים פון בבל צוליב זייער לערנען, האט מען זיי געמוזט געבן א צווייטע סיבה, שיינע קליידער, פארוואס זיי זאלן מכבד זיין די תלמידי חכמים. האט רבי חייא בר אבא ווייטער געפרעגט פון רבי אסי, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? פארוואס זענען די גוים אזוי מזוהם, פארשטינקען? האט ער אים געענטפערט, מפני שאוכלין שקצים ורמשים, ווייל זיי עסן די אלע אינזעקטן, די אלע זאכן וואס די תורה האט אונז גע'אסר'ט צו עסן. איתער בהו רבי יוחנן האט זיך רבי יוחנן אויפגעכאפט, אמר להו האט ער זיי געזאגט דרדקי, אזוי יונגע בחורים האט ער זיי אנגערופן, ער איז יעצט נאכנישט אנגעקומען צו די ריכטיגע פארשטאנד, לא כך אמרתי לכם, האב איך ענק דען נישט געזאגט פשט אין דעם פסוק אין משלי אמור לחכמה אחותי את, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אויב דו ביסט אזוי קלאר אין די זאך, פונקט ווי דו ווייסט אויף זיכער אז א שוועסטער איז אסור פאר דיר דו טארסט נישט מיט איר חתונה האבן אזוי קלאר ביסטו אין די זאך וואס דו ווילסט זאגן אומרהו דעמאלטס קענסטו עס זאגן ואם לאו לא תאמרהו אז דו ביסט נישט קלאר אין די זאך זאג עס נישט ער איז נישט געווען צופרידן מיט די תירוצים וואס זיי האבן דא געגעבן אויף די פראגעס אמרו ליה זיי האבן געזאגט ולימא לן מר איזה מהם נו אפשר אז דער רבי איז נישט צופרידן זאג אונז דו וואס דו האלטסט די אמת'ע טעם אויף די זאכן זאגט דער בן איש חי, פארוואס האבן זיי געזאגט איזה מהם, פארוואס האבן זיי נישט געפרעגט אלע זאכן, זאגט ער זיי האבן נישט געטראכט אז זיי האבן זיך טועה געווען אין יעדע זאך באזונדער, זיי האבן געמיינט אז אפאר זאכן האבן זיי גוט צוגעטראפן צום אמת, און ביי די אנדערע זאכן האבן זיי נישט גוט צוגעטראפן, פארדעם האט ער געזאגט, די איזה מהם וואס דו ביסט נישט צופרידן זאג, אבער למעשה איז ער נישט געווען צופרידן מיט קיין איינע פון די זאכן וואס ער האט מסביר געווען, ווי די גמרא זאגט ווייטער.

און פאר דעם שטייט ווייטער אין פסוק על כן עמד טעמו בו, זעט מען אז דער וואס בלייבט אויפן פלאץ, דער איז מער מיושב און מער באטעמט, ווי איינער וואס איז געווען אין גלות. איז פאר דעם די פייגלעך פון ארץ ישראל וואס זענען פארטריבן געווארן, זיי זענען ווייניגער פעט און ווייניגער באטעמט. והכא מנלן דגלו, פון ווי ווייסטו אז די פייגלעך פון ארץ ישראל זענען פארטריבן געווארן, אפשר נאר די מענטשן זענען פארטריבן געווארן? דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה. צוויי און פֿופֿציק יאר איז קיינער נישט געווען אין די געגנט פון יהודה אין ארץ ישראל, שנאמר על ההרים אשא בכי ונהי, איך וועל קלאגן אויף די בערג, שטייט ווייטער אין פסוק מעוף השמים פון די פייגלעך פון הימל ועד בהמה, נדדו הלכו אלע זענען פארוואגלט געווארן און אוועק געגאנגען, דרש'נט ער די בהמה אלס א גמטריא, בהמה בגמטריא נון בית הוי, ס'איז גמטריא צוויי און פֿופֿציק, אז אפילו די פייגלעך זענען צוויי און פֿופֿציק יאר געווען פארטריבן פון ארץ ישראל, ווי רש י זאגט דעם חשבון, ווען ירושלים איז חרוב געווארן אין די צייטן פון צדקיהו, איז אדורך צוויי און פֿופֿציק יאר ביז כורש האט געגעבן רשות אז מען קען ארויפגיין צוריק אויפבויען די בית המקדש. ממילא די צוויי און פֿופֿציק יאר זענען די פייגלעך אויך נישט געווען אין ארץ ישראל, פארדעם זענען זיי אפגעמאגערט און די פון בבל זענען פעט. זאגט די מהרש א, וואס טוט זיך דעמאלטס מיט די פייגלעך פון עזה? ער האט דאך געהאט געזאגט רבי אסי אז ווען מען זאל גיין צו די פייגלעך פון צו די מדבר עזה וועט מען זען פעטע פייגלעך, עזה איז דאך יא פון ארץ ישראל, זאגט ער עזה באלאנגט טאקע צו ארץ ישראל, אבער דארטן איז די פלשתים געגנטער און יענע פייגלעך זענען נישט פארטריבן געווארן. זאגט רבי יוחנן ווייטער, מפני מה מועדים שבבבל שמחים, פארוואס די ימים טובים פון בבל זענען זייער פרייליך, מפני שלא היו באותה קללה, זיי האט נישט חל געווען די קללה, דכתיב, והשבתי איך וועל צעשטערן כל משושה, איר גאנצע פרייד, חגה, איר יום טוב, חדשה, איר ראש חודש, ושבתה, און איר שבת וכל מועדה, וויבאלד זיי זענען נישט געווען אין דעם קללה, פאר דעם פרייען זיי זיך מער. מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, פארוואס די תלמידי חכמים פון בבל זענען שיין באצירט מיט גוטע קליידער, לפי שאינם בני מקומם, זיי זענען נישט ארגינעל פון בבל, זיי זענען געקומען פון ארץ ישראל און זענען פארטריבן געווארן קיין בבל, וויבאלד זיי זענען נישט אויף זייער פלאץ וואו מען קען זיי, האבן זיי זיך געמוזט באצירן מיט שיינע קליידער, כדי מען זאל וויסן אז זיי זענען חשוב'ע. דאמרי אינשי מענטשן זאגן אזוי, במתא ווען איך בין אויף מיין שטאט און מען קען מיך, שמאי, האב איך מיין גוטן נאמען וואס דאס גייט פאר פאר מיר, און איך דארף נישט האבן קיין שיינע קליידער. בלא מתא, אויב בין איך נישט אויף מיין שטאט און מיין פלאץ, איך גיי ערגעץ אנדערש וואנדערן, תותבאי, מוז איך מיר באצירן מיט שיינע קליידער, כדי מען זאל אנערקענען מיין חשיבות. מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין, פארוואס זענען די גוים אזוי מיאוס? שלא עמדו על הר סיני, ווייל זיי זענען נישט געשטאנען ביים בארג סיני. שבשעה שבא נחש על חוה, דעמאלס ווען דער נחש האט איבערגערעדט חוה צו עסן פון דעם עץ הדעת, האט ער אויך מזנה געווען מיט איר, הטיל בה זוהמא, האט ער אריינגעלייגט אין איר א זוהמא. ישראל, די אידן, שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. דארטן, שטייענדיג אויפן בארג סיני, איז אוועקגעגאנגען די זוהמא. אבער עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני זיי זענען נישט געשטאנען ביים מתן תורה לא פסקה זוהמתן פאר דעם זענען זיי געבליבן פארשטינקען. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, גרים מאי, וואס טוט זיך מיט א גר? א גר פארלירט אויך די זוהמא, ער איז דאך נישט געוועזן ביי מתן תורה. אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו, זיי אליין זענען טאקע נישט געווען ביי מתן תורה, אבער מזלייהו הוה זייער מזל איז שוין דארט געווען, און דעמאלטס האט זיך איבערגעהאקט זייער זוהמא, וואו זעהן מיר אז זייער מזל איז דארט געווען, דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלקינו, את אשר איננו פה, דאס גייט ארויף אויף די גרים. זאגט דער זוהר הקדוש, וואס א המשך פונעם נעכטיגן זוהר, זאגט ער מלה דא די זאך שמענא האב איך געהערט ברזין דבוצינא קדישא פון די סודות פון דעם הייליגן ליכט,

וואס די שכינה הקדושה נעמט דעמאלטס אלע נפשות און אלע רוחות מיט א דביקות, איהו ישוי לביה ורעותיה לדא איז דער מענטש דא אונטן, טוט ער אריינגעבן זיין ווילן און זיין הארץ אין דעם, און ער איז זיך מוסר נפש, בנפילת אפיים ויהב נפשיה בדביקותא בההוא רעותא, לאכללא לה בההוא דביקותא ער וויל זיך כולל זיין אין די דביקות, אי אתקבלת בההיא שעתא, אויב ס'ווערט אנגענומען אין יענע צייט, איז בההוא רעותא מיט דער ווילן, דאינון רוחין ונפשין ונשמתין דאיהי נקטא, האי איהו בר נש ווערט ער אזא מין מענטש, דאתצריר בצרורא דחיי, ער ווערט אריינגעוויקלט אינעם צרור החיים, בהאי עלמא ובעלמא דאתי אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

די נשמות וואס לעבן נאך יעצט, וואס זיי זענען זיך מוסר נפש און זיי געבן איבער זייער נפש בשעת נפילת אפיים. ואי בר נש יכוון לביה ורעותיה לכל דא, אויב א מענטש האט אינזין מיט זיין הארץ און מיט זיין ווילן צו די אלע זאכן בשעת ער זאגט נפילת אפיים, וימסר נפשיה מתתא, ער איז זיך מוסר נפש פון דא אונטן בדביקותא ברעותא מיט א ווילן כמה דאתמר, כדין קודשא בריך הוא קרא ליה שלום לתתא, דער אייבערשטער רופט אים אן שלום, וואס דאס איז די מדת היסוד, כגוונא דההוא שלום דלעילא אזוי ווי דער מדת היסוד פון אויבן, ההוא דבריך לה למטרוניתא, דער מדת היסוד וואס דאס טוט אריין געבן א השפעה אין מלכות וואס ווערט אנגערופן די קעניגן ואכליל לה, ער איז איר כולל ואעטר לה בכל עטרין און ער טוט איר באצירן מיט אלע קרוינען, אוף הכי האי בר נש די זעלבע זאך דער מענטש קודשא בריך הוא קרא ליה שלום לתתא די אייבערשטער רופט אים אן שלום דא אונטן, כמה דאת אמר ויקרא לו ה' שלום, וכל יומוי, אלע זיינע טעג, הכי קראן ליה לעילא שלום רופט מען אים פון אויבן מיטן נאמען שלום, בגין דאכליל ואעטר למטרוניתא לתתא כגוונא דההוא שלום לעילא ווייל ער האט באצירט דער קעניגן דא אונטן, אזוי ווי דער מדת היסוד טוט דאס פון אויבן.

מוחה זיין אז זי זאל עס נישט קענען באקומען. ועל דא און צוליב דעם זכאה איהו, וואויל איז דער מענטש מאן דישוי לביה ורעותיה לדא וואס ער לייגט צו זיין ווילן און זיין הארץ צו דער זאך, ועל דא כתיב דאס איז די פשט אין דעם פסוק כל נדיב לבו יביאה את תרומת השם לגבי מלכא עלאה כמה דאתמר, דאס מיינט אז מען דארף זיך מוסר נפש זיין בשעת נפילת אפיים.

טוען באלייכטן אלע מענטשן פון דער וועלט, אדער נאר לעילא זיי באלייכטן אויף ארויף, איז ווי לעלמא א רחמנות אויף דער וועלט כד יסתלק נהורא דלתתא בנהורא דלעילא, ווען ס'וועט אוועקגיין זיין נשמה פון דא אונטן, און ס'וועט זיך כולל זיין מיט דער ליכטיקייט פון אויבן. מאן ינהיר נהורא דאורייתא לעלמא ווער וועט באלייכטן די ליכטיקייט פון די תורה אויף דער וועלט? קם רב אבא ונשיק לרב חייא, רב חייא איז געווען דער וואס האט איבערגעגעבן די אלע סודות דא אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי, האט זיך רב אבא יעצט אויפגעשטעלט און געקושט רב חייא, אמר ליה האט ער אים געזאגט מלין אלין די ווערטער הוו תחות ידך זענען געווען אונטער דיינע הענט, ועל דא קודשא בריך הוא שדרני עד הכא פארדעם האט מיך דער אייבערשטער צוגעשיקט ביז דא, לאתחברא עמכון און זיך צו באהעפטן מיט ענק, זכאה חולקי וואויל איז מיין טייל. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק א', תפילות אלו דער מנין, דער צאל פון תפילות, שחרית, מנחה, מעריב, מוסף, נעילה, אין פוחתין מהם, מען טאר נישט פארמינערן פון זיי, יעדן טאג דארף מען דאווענען דריי, שבתות וימים טובים פיר, און יום כיפור פינף, אבל מוסיפין עליהן, צוגעבן, דאווענען מער, מעג מען יא. אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו, א מענטש וויל דאווענען א גאנצן טאג, הרשות בידו מעג ער. וכל אותן התפילות שיוסיף, די אלע תפילות וואס ער געבט צו, ווערט גערעכנט כמו מקריב נדבות, אזוי ווי א מענטש ברענגט א קרבן נדבה. לפיכך וועגן דעם צריך שיחדש דבר, ער דארף צולייגן עפעס נייע זאכן, בכל ברכה וברכה מן האמצעיות, מעין הברכות, יעדע ברכה וואס ער זאגט ביי די תפילות נדבה, דארף ער צולייגן עפעס מעין פון די ברכה, עפעס א נייע בקשה. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו בדיעבד איז גענוג אז אפילו נאר ביי איין ברכה האט מען צוגעגעבן א פרישע בקשה. כדי להודיע, פארוואס דארף מען צוגעבן? מען דארף איינמעלדן און צו וויסן טון שהיא נדבה אז דאס איז א תפילת נדבה ולא חובה, ער דאווענט דאס נישט אלץ א חובה, חובה איז נאר דא די דריי תפילות וואס די חכמים האבן מתקן געווען. ושלש ראשונות די דריי ערשטע ברכות פון שמונה עשרה ושלש אחרונות און די דריי לעצטע ברכות פון שמונה עשרה לעולם אין מוסיפין בהם מען טאר קיינמאל נישט צוגעבן דארטן קיין בקשות ולא פוחתין מהם און מען טאר נישט זאגן ווייניגער וויפיל ווערטער ס'שטייט דארטן ואין משנים בהם דבר מען טאר נישט דארט גארנישט ארומטוישן זאגן די פוסקים אז דאס איז נאר פאר צרכי יחיד אבער צרכי ציבור מעג מען יא צוגעבן, אזוי ווי מען זאגט טאקע זכרנו לחיים, מי כמוך, וכתוב, בספר חיים, מען זאגט יעלה ויבוא, פארשידענע זאכן וואס מען לייגט צו אפילו ביי די ערשטע און די לעצטע דריי ברכות פון שמונה עשרה. זאגט דער רמב"ם אין הציבור מתפללים תפילת נדבה, א ציבור קען זיך נישט ארויסשטעלן דאווענען א תפילת נדבה, לפי שאין הציבור מביאין קרבן נדבה, די זאך פון ברענגען א קרבן נדבה דאס איז געמאכט געווארן פאר א יחיד און נישט פאר א ציבור. ולא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתים, די תפילה פון מוסף זאל אפילו א יחיד אויכעט נישט דאווענען בנדבה, אחת חובת היום ואחת נדבה, מען טאר נישט דאווענען צוויי מוספים, איינס פאר א חוב און איינס פאר א נדבה, לפי שאין מתנדבין קרבן מוסף, קרבן מוסף איז נישט א זאך וואס מען קען ברענגען בנדבה. ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים, ס'איז געווען פון די גאונים וואס האבן גע'פסק'נט אז שבת אדער יום טוב טאר מען נישט דאווענען קיין איבריגע שמונה עשרה בנדבה, לפי שאין מקריבין בהן נדבה, אלא חובת היום בלבד, שבת און יום טוב איז נישט דוחה נאר די אלע חובת היום, אבער א נדבה טאר מען נישט מקריב זיין א קרבן נדבה אין שבת און יום טוב, די זעלבע זאך טאר מען נישט דאווענען אן איבריגע שמונה עשרה שבת אדער יום טוב. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, אמרו בזוהר הקדוש פרשת תרומה, גופיהון דצדיקיא די גופים פון די צדיקים דלא אתמשכו בהאי עלמא וואס זיי זענען זיך נישט נמשך געווען אויף די וועלט בתר הנאות דהאי קליפה, זיי האבן זיך נישט געלאזט איבעררעדן און זיי האבן זיך נישט צוגעשלעפט צו די הנאות פון עולם הזה, לא שלטא עליה רוח מסאבא כלל, איז אויף זיי בכלל נישט שולט דער רוח הטומאה, דכיוון דלא אתענגו בהאי עלמא, וויבאלד זיי האבן זיך נישט מענג געווען אויף די וועלט אלא מתענוגי דמצוה, נאר פון תענוגים פון א מצוה, שבתין וחגים, פון שבתות, פון ימים טובים, האי רוח מסאבא, דער גייסט פון טומאה, לא יכיל לשלטאה עליה כלל, קען בכלל נישט געוועלטיגן אויף זיי, כיוון דלא אתענגו מדיליה כלום, זיי האבן קיינמאל נישט הנאה געהאט פון די קליפה, ממילא קען ער קיינמאל נישט געוועלטיגן אויף זיי. ואי אתהני מדיליה ביומין דחול אויב א מענטש האט יא הנאה געהאט פון די קליפות אין די וואכענדיגע טעג, עליה איתמר איז געזאגט געווארן אויף אים די פסוק וזריתי פרש על פניכם, איך וועל אויסשפרייטן מיסט, שמוץ, אויף ענקער פנים. ותנא דבי אליהו, לא זכה אדם לתורה, טאמער א מענטש זעט אז ער איז נישט זוכה צו פארשטיין די תורה, יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתירה שלא תבוא לתוך מעיו, זאל ער בעטן אז ס'זאל נישט אריינקומען צו אים אין קערפער איבעריגע עסנווארג, איבעריגע געטראנקען, ווייל דאס איז א זאך וואס שטערט פון תורה. די פאלגענדע שטייט שוין נישט אין שערי קדושה, זעט אויס ווי די חיד"א האט עס צוגעלייגט, ואמרי קדמונינו, די פריערדיגע האבן געזאגט, הגדר המופלא לאדם היא המאכל, אז מען האלט זיך צוריק פון עסן, ס'איז א געוואלדיגע גדר פאר א מענטש, כסדר ווי ס'שטייט אין פסוק אין משלי, שומר פיו ולשונו ווער ס'היט זיין מויל און זיין צונג, שומר מצרות נפשו, היט אפ זיין זעהל פון צרות.